א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויקהל, ס'איז אויך שבת שקלים און ס'איז אויך שבת מברכין אדר ב'. איך לייג צו דא פון אנפאנג א שטיקל עמורדזשענסי. כ'וואלט זאגן פארן עולם, ס'איז דא א גמרא, די גמרא זאגט ענוותנותו של זכריה בן אבקילס חרבה בית המקדש. הערט, דא טוט זיך. ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן זכריה בן אבקילס. ער איז געווען א גרויסער צדיק. זיין ענווה האט חרוב געמאכט פון בית המקדש, און עס ברענגט די גמרא א מעשה אז די חברה די רוימער האבן געשיקט א קרבן פונעם קעניג און זיי האבן אריין געשניטן אינעם אויג, און ביי א איד הייסט עס א פעלער ביי א גוי נישט, און דאך עס אלעמען עס געוואלט מקריב זיין אויף שלום מלכות, האט זכריה בן אבקילס געזאגט איך קען עס נישט טוהן ווייל מ'וועט זאגן מען האט מקריב געווען א בעל מום, שוין האט זיך אנגעהויבן א גאנצע נושא בנושא, סוף געבליבן מ'האט עס נישט מקריב געווען און עס איז חרוב געווארן דער בית המ. פאליטיש. כלפי מה דברים אמורים, אין די גאנצע צייט וואס אידן זענען אין גלות איז דא אזאלעכע זכריה בן אבקילס'לעך, און זיי ברענגען אונטער אידישקייט, א רב דארף וויסן וואו, וואס, ווער, און ווען, מ'דארף ממש יעדע זאך שוקל בדעתו זיין, ווען דו האסט צו טון מיט געוויסע פרויען דארפסטו וויסן ווי אזוי צו פסק'ענען פאר זיי, מ'קען נישט נוצן כל החומרות אויף יעדן די זעלבע, היינט בכלל שוין די פרויען געפאלן אויף א מדריגה וואס מ'קען נישט, ווי מ'ז. צופיל זיך אנלייגן אויף זיי ווייל זיי קריגן גראד א הארץ אטאק מיט א סטראוק. יעצט איז אזוי, איך האב ענק געטענה'ט די גאנצע צייט, דיס גאוס בעק טען יערס, טוועלוו, פיפטין יערס, איך האב געזאגט רבנים, מען שטופט די קינדער אין די מחילה, און די מיידלעך אין די פראנט, דעטס איט, ס'א פעקט. עטס וועטס הערן די וואך אויפן האטליין ס'האט געקאכט וויפיל קינדער מען האט נעבעך געשטופט אין עפעס איין גארטן אין בני ברק אליינס, מען ווייסט נאכנישט וויפיל, צען ווייסט מען זיכער. בקיצור האב איך געזאגט מען מוז לערנען די דעוועלאפמענט אוו די באדי, מען מוז אויסלערנען א יונגעל וואס זיין. פיפיק איז, און מ'מוז אויסלערנען אז אין דעם ליגט די גרעסטע קדושה, און פארקערט אויב שטופט מען עס אין א מחילה איז עס די גרעסטע טומאה, נישט דא אין די תורה נאך אזא גרויסע עבירה ווי משכב זכר, און מ'דארף פון דעם רעדן, און ווען מ'רעדט דערפון נארמאל, מ'מאכט נישט א גאנצע אישו, דער רבי רעדט איינמאל א וואך צו. איינמאל אין צוויי וואכן, אה, מען רעדט דערפון, וואלט עס געווען זייער א נארמאלע זאך. למעשה האבן די גוים געזעהן אז מען שטופט די קינדער אין תחת, און ס'איז א ביג פראבלעם. און זיי אין די פאבליק סקולס האבן אויך דעם זעלבן פראבלעם, נאר ביי זיי האט מען אנגעהויבן צו לייגן ווידיאוס, און מען האט אנגעהויבן צו לערנען די מענטשן, די יונגלעך און די מיידלעך, אבאוט דער באדי. שטעל דיר פאר, איך בין נאך געווען פארמישט אין עטליכע קעיסעס דא אין ניו יארק, פון מיידלעך וואס האבן נישט געוויסט מען דארף זיך וואטשען, זיי האבן נישט געוויסט אז נאך א רעיפ דארף מען דערציילן פאר די מאמע, און זיי האבן אלע געגעבן בירט, איינע האט א דאקטער געזאגט ער מוז מאכן אן אבארשען ווייל זי איז צו יונג זי קען עס נישט דורך גיין, און די אנדערע איז געווען אנדערע זאכן און מען האט עס פארקויפט, דען דיס איז אלל דעדלי ראנג, דער בחור האט א וועפן, א מאשין גאן און די מיידל האט א באס קיבל פאר דעם, ענד דער איז ריעלי נאט. טינג ראנג אז מ'לערנט מיט די קינדער די אלע זאכן אויף אן איידלען אופן. האט עטץ געשריגן נחום ראזנבערג איז א מנוול מנוול מנוול מנוול מנוול פיין געזונטערהייט אבער מיין קול איז געהערט געווארן ביי אלע רעגירונגען אויך יעצט פינף יאר צוריק בין איך געפארן אויף ענגלאנד וואס ס'איז געווען א פראבלעם די גאווערמענט האט געוואלט אז מ'זאל לערנען די אלע זאכן אונטערן נאמען ליבע ליבע הייסט נישט לאוו ליבע הייסט אזעלכע ראשי תיבות לימודי יסוד בחינוך הממלכתי. און אויף ענגליש הייסט עס קאור קוריקולום. און כ'האב געזען זייערע בוקס וואס די גאווערמענט געט ארויס, ס'איז אזוי חזר'יש געווען, שטעל דיר פאר אפילו די שתי שערות פונעם מיידל האבן זיי ארויסגעשטעלט דארטן, ס'איז אזוי חזר'יש געווען, פוי. האב איך מסביר געווען פאר א סייקאלעדזשיסט זי זאל מאכן די פיקטשערס, און זאל עס מאכן אידישלעך, און די גאווערמענט האט עס געזען און זענען איינגעגאנגען דערויף ווייל די שפראך איז געווען זייער רייך און גוט. נו איז דאך געקומען די פרומע, די, אונז האמיר דאך עסקנים וואס זיי מאכן פרנסה פון די אלע זאכן.

אין פלעיס, קודם מ'האט ארויסגעשטופט די אלע מענטשן וואס האבן א אונץ שכל, און מען האט אריינגעגעבן משוגעים. פיין, אזוי ווי ס'איז געווארן די מצב, איז זיך יעדער צופרידן געווען. אה, מען האט געווינען בגדול. עניוועי, יעצט האט זיך עס צוריק אויפגעוועקט. אזוי ווי ס'האט זיך צוריק אויפגעוועקט, די גאווערמענט וויל נישט מער די נאנסענס, דעי אר אינטערעסטעד אין די אלע זאכן. און ממילא האט זיך אנגעהויבן יעצט א גאנצע מעשה, ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט אין ענגלאנד אז די תלמידים מוזן גיין אנהייבן צו לערנען די אלע זאכן, און ס'איז געווארן געפערליך, יעצט לויפן די רבנים ארום, מ'קאלט מיך אפ, ר' נחום וואס מ'קען טון, זאג איך, כ'וועל דיר זאגן פונקטליך וואס דו זאלסט טון. זאלסט נעמען אן עפל, זאלסט אפשיילן די שאלעכץ, זאלסט מאכן א בורא פרי העץ, זאלסט עס איינטונקען אין האניג זעקס מאל, און זאגן יהי רצון שנזכה לשנה טובה ומתוקה, דעטס אלל. מער פון דעם קענסטו היינט שוין גארנישט טון, ווייל ס'איז א ווארלד ווייד מאוומענט, און די חורבן איז געווען אין אלע סקולס, די אידישע מיט די גויאישע, און די גוים האבן זיך אויך געכאפט, איף וויר נאט גאנע טיעטש דעם, דעי דאונט קנאו, האו שוד דעי קנאו? וויאזוי זאלן זיי טאקע טאקע וויסן. סאו בקיצור איז געווארן יעצט א גאנצע דאס מען קאלט מיך, מען טוט, מען מאכט, ווי, וואס טוט מען? נאך גארנישט! יו ליוו וויט די מציאות, טריי נאר צו נעמען סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט אז די סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט זאלן מאכן אביסל איידל די זאך, דעטס אלל יו קען דא, מאר דען דעט קענסטו גארנישט טון, יו אר פינישט. ענד דעטס די ענד. למעשה איז אזוי, זיי זאגן אז די רבנים האבן זיך מדיר שינה מעיניהם, וואס האקסטו א טשייניק ווער האט דיר געהייסן זאלסט דיר מדיר שינה מעיניהם, האסט געדארפט טוהן קאנסטראקטיוו ווען כ'האב ענק געזאגט מ'איז געגאנגען מען האט זיך געטראפן מיט די מלכה מיט א פגישה די מלכה האט היינט גארנישט אין ענגלאנד זי איז די קלענסטע ווארט וואס איז דא חינוך איז חינוך ענד דעטס איט.

ס'איז געווארן לעבעדיג, און יעצט קאלט מען מיך, איך זאג יעדן איינעם, איך בין נישט אינוואלווד, איך האב נישט געפעסט די געזעץ, איך האב מיך נישט געשלאגן מיטן געזעץ, איך האב ענק נאר געזאגט וואס עטס זאלטס טוען עטס זאלטס גוט פארן, און עטס האטס נישט געוואלט, געזונטערהייט, טוטס וואס עטס ווילטס, און למעשה איז דא אסאך ערנסטע מורי הוראות וואס זיי זאגן מ'וועט מוזן ארויפגיין אויף ארץ ישראל, אבער אין ארץ ישראל איז אויך נישט צופיל בעסער, ניין, ארץ ישראל האט זיך עס אויכעט אריינגעכאפט. איז במילא יעצט מען זאגט אז א נאר ווארפט אריין א שטיין אין וואסער קענען עס צען קלוגע נישט ארויסנעמען, סא גייטס טוטס וואס עטס ווילטס, שטעלטס ענק אויפן קאפ, לייגטס נאך אפאר חרמות אויף נחום ראזענבערג, מאכטס נאכאמאל משוגע די גאנצע שטאט וואס עטס טוטס געוואלטיגע זאכן יעדער זאל זען און האבן הנאה אז עטס טרייטס פאר אידישקייט.

פאר פיהרערס. דאס איז דער עמערדזשענסי וואס ס'קומט יעצט צו. יעצט איז מורא'דיג אינטערסאנט, די קירכע איז דאך איין שטיק שקר, ס'איז דאך די גרעסטע שקר וואס איז דא אין די וועלט, קוק אהער ווי זיי צעצערפאלן אין שטיקער, און זיי זאגן אויס דעם אמת, און יעדער רעדט דערפון, אלע פריסטס מיט אלע בישאפס מיט אלע קארדינאלס, אז מ'מוז ארויסקומען מיטן אמת. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא איז געשען א טשעינדזש, ביי אונז זאגט מען נאך ס'געשעהט נישט, דארט זאגט.

וואט איז די סענקשאן? נאו איי טינק די עקספיריענס אוו מעקאריק סאג'עסט דעט די אלטימעט סענקשאן איז נאט אנלי די רימאוועל פראם אפיס וויטש איז סערטענלי א פאסיבל סענקשאן פאר עני בישאפ באט רימאוועל פראם די קלעריקעל סטעיט דיסמיסעל פראם די פריסטהוד. שוין, זעהט עטס? דאס איז דער גלח, רעדט מען, בין בני לבן חמי, ביי אונז געשעהט נישט, איך האב מיר אויסגעמעקט אז עס איז א מנוול, ער איז א חזר, ער איז א צודרייטער. יא יא ס'גוט. יעצט א מורא'דיגע זאך, אין סאמער דא א גר צדק ער הייסט ר' אברהם גאלדשטיין ס'איז א תלמיד חכם מיט אסאך מעלות, איך געדענק נאך ווען ער איז געווען אין פאפא קעמפ, פאפא רב האט זיך אזוי געפרייט מ'האמיר א גר צדק ער קומט זיך פארהערן דא עפעס מסכת פון משניות, איך געדענק ס'איז געווען ער געווען זייער א ווארעמער מענטש, זיינע פריוואטע השקפות איז דאך נישט אינטערעסאנט. איך האב אמאל געזאגט אז ס'דא א תשובה פון ר' משה פיינשטיין אין אגרות משה אז א גר צדק טאר אפילו נישט זיין קיין פרעזידענט פון קיין שול ווייל מ'טאר אים נישט געבן קיין שום משרה קיין שום געוועלטיגונג יעצט איז דא דא אין דרום אמעריקע דאס איז סאוט אמעריקע איז למעשה איז דא דארטן א גר א תלמיד חכם וואס ס'האלט שוין דארטן אז ער האלט ביים ווערן א מורה הוראה אויך און די חברה האבן אנגעהויבן צו פארפירן אז מ'טאר נישט ווייל ער איז א גר. טאר נישט געבן קיין משרה. קיצור איז געגאנגען ר' משה שטערנבוך האט זיך אריינגעלייגט אין דעם, ער שרייבט אזוי ס'א חובה לקרב ס'א חוב מקרב צו זיין את הגרים ובעלי תשובה להתייחס אליהם בכל הכבוד הראוי, און ער זאגט אז מ'זאל הונדערט פראצענט אים יא אויפנעמען צו וואס ער טויג, אז ער טויג צו זיין א רב צו א דיין זאל מען אים אויפנעמען, מ'זאל נישט מאכן קיין שום מין זאך ווייל ער איז א גר צדק, פארוואס? ווייל ער איז נישט געווארן יעצט א גר. ער זאל קענען ווערן א רב. הגם ביי ר' משה פיינשטיין איז אויך געווען אזוי, יענער איז געווען שוין א לאנגע צייט א גרויסער מענטש אין די שול, נאר מען האט זיך געווארן פרעזידענט ווייל ער איז געווען פון די רייכסטע מענטשן. אבער ר' משה זאגט מען טאר נישט, און ער זאגט אז מען זאל אים יא נעמען, און פארקערט, מען זאל הנאה האבן פון אים, און מען זאל אים חלילה נישט ארויסווארפן, און דאס וואס זיי זאגן אז ס'איז נישט קיין פלאץ פאר גרים איז, זאגט ער, ס'איז נישט אמת. יעצט אזוי. ס'איז דא אין פלעטבוש איז דא א סירישע קהילה, ס'איז דא עטליכע נאך, אבער ס'איז דא פאוערפול סירישע קהילות, איז איינע פון די סירישע קהילות האט געהאט א גרויסן פארלוסט, ס'פלעגן אסאך קינדער ארויסגיין לתרבות רעות ווייל זיי זענען געגאנגען אויף מאנהעטן אין שווים קלאבס און אין אנדערע פלעצער, און זיי האבן זיך אהיים געברענגט א איטאליענישע שיקסע, אדער די מיידלעך האבן געברענגט א איטאליענישן שייגעץ, און שוין. בקיצור, די רבנים האבן דאס צוגעקוקט און זיי האבן געזען ס'טויג נישט, האט מען געמאכט אסיפה, ס'געווען פופציג רבנים אונטערגעשריבן דערויף, אז יעדער איינער וואס ער געהער צו די און די קהילה, ס'איז געווען עטליכע וואס האבן אונטערגעשריבן, טאמער געהער מען צו די קהילה און מען ברענגט אהיים א שיקסע זי מגייר צו זיין. אדער מען ברענגט אהיים א שייגעץ אים מגייר צו זיין, מוז מען אים ארויסווארפן פון די קהילה, נישט נאר אז זיי נעמען נישט אן דעם גיור, נאר זיי ווארפן ארויס פון די קהילה דער וואס האט עס געטון, למשל א בחור איז אהיים געקומען און געוואלט מגייר זיין א שיקסע, מוז ער פליען פון די קהילה, ער קען האלטן די שיקסע, אבער נישט ביי די קהילה, ער מוז גיין ערגעץ אנדערש, און ס'איז אונטערגעשריבן אויף דעם רבנים, איך האב געמאכט א מקווה, נח יעזער, איך האב געמאכט צוויי מקווה'ס, א מענער מקווה, און איך האב אויך געמאכט. כ'האב געמאכט קודם א מענער מקווה, וואס ס'האט צוועלף שאוערס, יעדע שאוער האט א קורטען, און ס'איז מיט צניעות ווי מ'גייט אריין אין די מקווה מ'זאל נישט גיין עקספאוזד, און ס'האט אויכעט קיו-טיפס דארט מיט אלע זאכן וואס האט צו טוהן מיט חציצות פאר מענער אויך, און אין די זעלבע צייט האב איך געמאכט די גרעסטע כלים מקווה, כ'מיין ס'איז אפשר די גרעסטע אין די וועלט, ס'איז פֿינף און דרײַסיק פיס לאנג און זעקס פיס ברייט, זוי אז ס'קענען צוקומען אסאך אסאך טאוולס מיט איין מאל צו טובל'ען כלים. ס'איז א סטעיט אוו די ארט, א מעסטערפיס, עניוועי איז דארטן האב איך געזעהן אויף די וואנט אלע רבנים וואס זענען אונטערגעשריבן רובם ככולם לעבן שוין נישט, און נאכדעם האט זיך געמאכט א מעשה אז הרב הצדיק ר' משה פיינשטיין מ'איז אים געקומען זאגן אז ס'איז דארטן דא אויף עוועניו אר און אושען פארקוועי האט מען געבויעט א ריזיגן שווים פלאץ אה ס'איז גרויס א גאנצע בלאק ס'האט געקאסט כ'ווייס צוואנציג מיליאן דאלער. דאס איז דער באקאנטער ספרא סענטער. ווייטער. ס'זענען געגאנגען די חברה צו ר' משה פיינשטיין, זיי האבן, די ליטווישע, זיי אנגעהויבן צו פארפירן אז זיי ווילן נישט, דאס הייסט זיך אריין ציען דעם היימישן עולם דארטן, די ליטווישע מיידלעך מיט אלעם. בקיצור, האבן זיי געטענה'ט די ספרדים, אונז גיימיר עס מאכן אפגעטיילט, ס'וועט נישט זיין קיין מיקסד סווימינג, דארפטס ענק נישט זארגן. האבן זיי נישט געוואלט בשום אופן. קיצור, איז געווען רבנים, זיי האבן ארויס געגעבן בריוון אז מען טאר נישט, אה, אזוי ווי מיינע חרמ'ישע ביזנעס. און ס'האט זייער נישט געפאלן פאר די ספרדים, זענען זיי געגאנגען צו ר' משה פיינשטיין, און ס'איז געווען א דיון, ר' משה האט זיך אראפגעזעצט, הלוואי ווען ער זעצט זיך מיט מיר אראפ וואלט איך אים מסביר געווען פארוואס איך מוז האבן א האטליין, עניוועי ער איז געגאנגען און האט זיך אראפגעזעצט מיט זיי, האבן זיי גע'טענה'ט אז זיי פארלירן זייערע קינדער ווייל זיי גייען אין מאנהעטן שווים פלעצער, און ממילא טרעפן זיי זיך דארט מיט יונגלעך און מיט מיידלעך טויג נישט, ווילן זיי דא האבן א עקסטערע על טהרת הקודש, איז געגאנגען ר' משה האט אונטערגעשריבן אז מען זאל עס לאזן און מען זאל זיי נישט שטערן, און ס'האלט אן ביז צום היינטיגן טאג, דאס איז שוין אלט זייער אסאך יאר, ס'איז ביי די קארנער. עס איז אזא שווים פלאץ, איז למעשה האט זיך אפגעטוהן דא א גאנצע שערוריה וועגן די זאכן. ס'איז געווען אמאל א איד וואס ער הייסט הרב הגאון עובדיה יוסף, ס'איז דא א מענטש וואס ער האט דארט געדאווענט אין די שול, און ער האט אריין געברענגט אזאלכע מואוויס פון האליוואד, ער האט געהאט עקסקלוסיוו, א מולטי מולטי מיליאנער. און ער האט זיך פארליבט אין א גיורת, די גיורת איז געווען נישט סתם א גיורת, זי איז געווען עובדיה יוסף'ס א מעיד, זי האט געזען די הייליגקייט פון רבנות, זי האט געזען ער האט געהאט קיין עין הרע צען צו עלף קינדער צו וויפיל, זי האט געזען א שבת א יום טוב, זי האט געזען ס'לעבט זיך, זי האט דעסיידעט זי ווערט א גיורת, זי האט געזאגט פאר עובדיה איך ווער א גיורת, קענסט מיך נישט מער נוצן פאר א שבת גוי, זי האט זיך געדרייט און געוואלגערט, ענדליך זי איז אנגעקומען צו דעם מולטי מיליאנער, געקומען עובדיה אליינס פון ארץ ישראל, און ער האט געוואלט זאגן אפילו ס'איז דא דארט.

מילא מיר נישט קיין חילוק צו ס'איז געווארן פאר דעם צו נאך דעם צו נאך דעם צו פאר דעם איז ער האלט זיך אבער ביי זיינעם אז מ'זאל יא אננעמען אבער זיי אים נישט אננעמען זיי זענען שטערקער פון דעם און ער זאגט אז מ'מעג אננעמען און ס'איז נישט ס'איז ס'איז לויט ענקער קאנסטעטושען איז עס אויך גוט וויטש איז נאט ריעלי טרו באט אקעי למעשה מיר זעהן יעצט וואס ס'גייט געשעהן צו מ'וועט יא אננעמען דעם גר צו מ'וועט אים נישט אננעמען דעם גר ווייל טאמער יא קען ער ווערן א רב אויכעט ווייל ער האט הוראה אויכעט שוין דערציילן אז די בית ישראל האט אמאל געזוכט א

און שוין דו האסט געהאט א ריזן אריינצושטופן, האסטו דיך צוגענומען פון אן אנדערע, ס'איז נישט דו האסט געהאלפן, דו ביסט בסך הכל א שר וואס דו האסט געדארפט טון דיין דזשאב, און ממילא האבן זיי זיך יעצט גענומען איבער אים געפערליך, זיי ווילן אים אראפברענגען אזוי ווי עס דארף צו זיין, סא בקיצור, דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר. זאג מיר דו האסט נישט געהאלפן וועגן אהבת ישראל, וועגן אנדערע זאכן, דו האסט געהאלפן ווייל דו האסט געהאט דיינע אינטערעסן געוויסע זאכן, און אויף דעם האט זיך יעצט אפגעקאכט א גאנצע זאך, און אזוי וועט ער ווערן אריין. אריינגעשלעפט אין מלכי לייפערס טינופות. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ווי ווייניג אינטערעסן טאטעס נעמען אויף זייערע קינדער'ס געזונט און אזוי ווייטער, מ'רעדט שוין נישט פון משכב זכר און פון סעקשועל אביוז. ס'איז דא אין ירושלים איז דא א סקול, וואס די סקול איז א מיידל סקול, ס'איז א סעמינאר, פופצן יעריגע מיידל איז זייער שטארק פארוואונדעט געווארן ווען ס'איז ארויפגעפאלן אויף איר אן אייזן וואס מ'בויעט דארטן, דאס איז אויף רחוב דוד ילין אין ירושלים. עניוועי, איר מצב איז געווען קריטיקל, אבער ברוך השם יעצט איז שוין דער מצב בעסער, מ'זאגט שוין,

עס איז נישט קיין חילוק ווען דו הערסט אז מען בויעט אינעם חצר פון דיין ישיבה אדער א האלבע גאס אוועק, זאלסטו זיין זיכער, פאר אראפ און גיי קוק דיך אום צי דיין זון קען נישט דארטן שפילן זיך ביים לאנטש און ער קען חלילה ווערן א פארוואונדעטער. די פראבלעם פון אונז, פארוואס ס'האט זיך אזוי אריינגעכאפט משכב זכר מיט אלעם, ווייל קיינער האט באמת נישט געקערט, ווען איך זאג נישט קיין ווארט וואלט עס אויך געווען הפקר, נאובאדי ריעלי קעירט, און קיינער איז נישט געגאנגען נאכקוקן וויאזוי די קינדער לערנען, און קיינער איז נישט געגאנגען נאכקוקן וויאזוי די חדר זעט אויס, נאובאדי ריעלי קעירט. סאו איך וויל בעטן דעם עולם מען זאל זיך צאמנעמען צו טראכטן אביסל מער וועגן די סעיפטי פון ענקערע קינדער. אין פראנט פונעם וויזשניצער חדר אויף דרײַ און פֿופֿציק צווישן אַכצן און נײַנצן איז געווען באסעס איז געווען נארמאל געפארקט ביי די סיידוואק און ס'איז געווען באסעס וואס האבן אויך אראפגעלאזט קינדער קומענדיג אין חדר איז געווען עפעס א בהמה כ'ווייס נישט ווער א רשע א רוצח א אינגערמאן וואס איז געפארן דארטן מיט זיין

טאג, און ער איז שיער אריבערגעפארן די קינדער, נו ברוך השם היינט איז דאך דא מצלמות, און די מצלמות האבן אלעס געכאפט, און מ'האט אנגעהויבן צו פארפירן אזוי גאנץ בארא פארק אז מ'זאל כאפן דעם אינגערמאן, און מ'האט אים ברוך השם געכאפט און מ'האט אים איינגעזעצט. יצחק שמואל איצקאוויטש, א דרײַ און צוואַנציק יעריגער ראצער אינגערמאן.

מען טאר נישט טאטשן יענעם, יעצט האבן זיי געכאפט א חיילת וואס מען האט זי אריין גענומען אז זי זאל דינען און זי איז אנטלאפן און די גאנצע מדינה דרייט זיך איבער, מען האט זי געכאפט, מען האט זי איינגעזעצט, שרייט זי יעצט אז א הויעכער אפיציר האט מיט איר געטשעפעט, איז זי אנטלאפן, טוט מען דאס אויך אינוועסטיגעיטן, ס'איז געווארן קלין אלל אווער, דא אין אמעריקע מיליטער, דעמאלטס אונז האמיר אנגעהויבן מיט צען יאר פופצן יאר צוריק איז געווארן אזא קלין אפ אז ס'לאזט זיך נישט זאגן עס גייט ענק אויסלערנען. דער אייבערשטער איז נאך אלץ באלעבאס און דער אייבערשטער וויל ס'זאל זיין א קלין קאמיוניטי און ער קען נישט ברענגען משיח ווען ס'איז פיל מיט טומאה מיט זיהמה. איך בין אזוי נתפעל אין וואס פאר אן ארעמקייט אונז האמיר געלעבט אין חינוך און אין אלע דיזיזעס מיט אלעם איך ווער ממש נתפעל ס'איז ממש מען קען עס נישט פארשטיין ס'איז דא אזא זאך ס'הייסט adhd ס'איז אזא מענטל קאנדישען פון פאור קאנצענטרעישען און מען רעדט דערוועגן אויף אלע טעלעוויזשענס אויף אלע. פראגרעמס, איך וויל ענק לאזן הערן א אכצן מינוטעדיגע ווידיאו וויאזוי א דאקטער איז דאס מסביר, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, ווייל וואס האט מען געטון, שטעל דיר פאר ווען אונז זעמיר אויפגעוואקסן, מ'האט נישט געוואוסט פון די אלע זאכן, מ'האט געפראסקעט און געשלאגן און געהארגעט אונז, ווי איז מען אנגעקומען? די קינדערלעך קענען באקומען העלפ און זיין אמאל געהעריגע נארמאלע קינדער, איך וויל ענק ארויפלייגן דא זאלט'ס עס הערן. שלום לכם צופי כיכר השבת,

אויף אידיש, א מורא'דיגע נקודה, יעדער טאטע דארף זיך אריינשטעלן וויאזוי ער איז אויפגעוואקסן און וויאזוי מען האט אים אויפגעברענגט, דעמאלטס וועט ער אנהייבן צו פארשטיין דאס קינד, ווייל דאס קינד האט דאך די דזשינס פונעם טאטן, זעסט דאך, אז דו האסט רויטע האר און דיין ווייב האט רויטע האר, האט דאס קינד אויך רויטע האר. סאו, מען דארף טראכטן וויאזוי דו ביסט אויפגעוואקסן און אזוי קענסטו נאכדעם גיין. לערנען דיינע קינדער. סא יעצט מיר גיין ווייטער. שוין יעדער ווייסט ס'טוט זיך אין ארץ ישראל מיטן גיוס, ס'קומען דארטן קינדער ווילן זיך שטעלן, ס'איז דא ווי זיי ווילן נישט און זיי קומען מיט כח, און אינדרויסן שטייען היימישע פרויען און זיי זאגן די רעכטן פאר די קינדער זאלן זיך נישט פארלירן, איז דא דא אין טבריה דא א לשכת הגיוס טוט זיך יעצט דארטן א יענע מלחמה, פרויען שטייען דארטן, זיי טרייען צו סעיוון די מיידלעך, און דא האט עטס ראש העיר דער מעיאר פון טבריה,

מבין?
כמו המתים על הפרובוקציה על הפ. למעשה איז אזוי, למעשה איז אז ס'קומט יעצט פורים, ס'געווען חנוכה, להודות ולהלל, פורים איז אויכעט צו לויבן דעם אייבערשטן, למעשה יעדער מענטש דארף וויסן טאמער פארגעסט ער חלילה צו לויבן דעם אייבערשטן, צו ער בענטשט נישט ערליך צו כדומה, האט ער פראבלעמס, ס'ווערט געברענגט אין אלע ספרים הקדושים אז דער שליסל צו פרנסה איז בענטשן ערליך, מיר האט אמאל געזאגט דער טאהשער רבי דו ווילסט האבן פרנסה, ס'איז דא איין זאך, בענטשן אין א סידור. ווער ס'געדענקט דעם טאהשער רעבן, געפירט טישן, ער האט געקענט אויסווענדיג בענטשן, איך מיין אזוי, איך בין נישט זיכער, איך מיין אזוי, ער געקענט אויסווענדיג זייער אסאך זאכן, מ'פלעגט נתפעל ווערן וואס אט דער איד האט געקענט אויסווענדיג, האט ער געזאגט, זעהסט איך בענטש נאר אין א סידור, ס'דא מענטשן וואס מאכן אשר יצר אויכעט נאר אין א סידור, ווייל. ס'ווערט געברענגט אז מ'איז זיך מונע מיט פון אסאך קראנקהייטן, און אשר יצר איז אויך א הודאה, מ'לויבט דעם אייבערשטן, האסט מיך באשאפן, און ס'איז דא א סיסטעם וואס ארבעט, ווען די קלענסטע סיסטעם ארבעט נישט, איז מען אויף צרות. יעצט אמאל איז דא א מענטש וואס ער פארגעסט פשוט צו דאנקען דעם אייבערשטן, זאגן שכוח רבונו של עולם, מ'רעדט דאך נישט פון די שקצים וואס זיי האלטן ס'איז כוחי ועוצם ידי, מ'רעדט. פארגעסט צו זאגן שקויעך. איך וויל פארציילן סתם א מעשה, דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן. איך האב געבויעט די מקווה פאר א יאר, כ'האב עס געבויעט אין צוויי יאר, ווייל זומער קען מען נישט בויען ווייל מען קען נישט ווארטן אויף רעגן, ממילא איז א שאד איך זאל דארט פארברענגען צייט, און כ'האב דא געמאכט צוויי מקווה'ס דעמאלטס אין אמעריקע. על כל פנים איז למעשה בין איך אראפגעפאלן אינעם בור, כ'בין אריינגעפאלן אינעם בור אריין. אזוי ווי איך בין אריינגעפאלן אינעם בור, האב איך דאך געדארפט מאכן א ברכת הגומל, האב איך געקלערט איך וועל שוין ווארטן, איך וועל צואווארטן אביסל, איך מיין איך וועל עס מאכן ברוב עם הדרת מלך, ס'איז דא אין חתם סופר א גאנצע אריכות צו מ'זאל גראד מאכן אפילו אן א מנין צו מיט מנין, ס'איז דא אין דעם גאנצע מנהגים וויאזוי מ'פירט זיך, ווייל ס'דארף זיין עדה וקהל, ס'דארף זיין לכתחילה א מנין, אויב מ'קען, טאמער מ'ווייסט מ'האט פארגעסן און ס'וועט נישט זיין, דעמאלטס מעג מען מאכן אן דעם, על כל פנים האב איך נישט געמאכט, וואס איז געווען איז, איך בין אריינגעפאלן אינעם בור, שטעל דיר פאר דער בור איז.

געהארגעט געווארן ווייל ס'איז צו טיף מען זאל קענען בלייבן לעבן, ווען ער פאלט אראפ גראד קען זיין בלייבט ער אויף די פיס אבער אז מען געט אים א פוש בעקווארדס דאס הייסט דער קאפ איז געגאנגען פאראויס דעמאלטס שטארבט ער, אזוי שטייט אין מסכת סנהדרין, על כל פנים איז דער בור האט געהאט א שיעור פון געהארגעט צו ווערן נאר איך בין געגעבן א וואק א וואק און פלוצלונג וואופס איך פאל אראפ אונטן א גאנצן זיבן פיס. און די אינטערעסאנטע זאך איז געווען איך בין געבליבן שטיין אויף מיינע צוויי פיס איך האב נישט געכאפט אפילו א סקרעטש איך האב באמערקט אז ווען איך בין אראפגעפאלן בין איך געפאלן טארדס די עפענונג פונעם בארד נאר איך האב געהאט אנגעטון מיין היט אזוי ווי איך האב געהאט אנגעטון מיין היט האט דער היט געכאפט א פיינעם קלאפ אין דעם, אין דעם שטיין. אבער מיר, איך האב עס אפילו נישט געפילט. דער אמת איז, עס טוט מיר וויי די הארץ, איך האב פארגעסן גומל צו בענטשן, שפעטער איז געווארן נאך און נאך און נאך אזוי, בקיצור אז איך האב אינגאנצן פארגעסן די גאנצע זאך. עס איז געקומען יעצט אז מען האט געמאכט די גרויסע בערג סעודת הודאה, מיט די גרויסע עפענונג, האב איך זיי פארציילט אז עס שטייט ביי יוסף הצדיק, שטייט דארטן אז. אז די שבטים האבן געזאגט צו יוסף'ן. אביך צוה לפני מותו, אז זאלסט אונז נישט טון קיין שלעכטס. ס'שטייט אין בראשית. פיטל נ', דאס איז פסוק י ד, שטייט וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים עמו לקבור את אביו אחרי קברו את אביו נאכדעם וואס זיי האבן באגראבן יעקב אבינו זענען זיי אלע צוריק געגאנגען אינאיינעם מיט יוסף ויראו אחי יוסף האבן די ברידער געזען כי מת אביהם אז זייער פאטער איז געשטארבן, ויאמרו האבן זיי געזאגט לו ישטמנו יוסף יעצט איז ער באלעבאס ער גייט באצאלן יעצט א פרייז והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו יעצט גייט ער אונז באצאלן ויצוו אל יוסף האבן זיי באפוילן צו יוסף און זיי האבן געשיקט א שליח און זיי האבן געזאגט. לאמר אזוי צו זאגן, אביך צוה לפני מותו, דיין טאטע האט באפוילן פארן שטארבן לאמר, כה תאמרו אזוי זאלט עטס זאגן ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך, זיי מוחל פאר די זינד פון דיינע ברידער, וחטאתם און פאר זייער זינד כי רעה גמלוך ווייל זיי האבן דיר געטון שלעכטס, ועתה שא נא לפשע עבדי אלקי אביך, אונז בעט מען דיר זאלסט אונז מוחל זיין, ויבך יוסף בדברם אליו, און יוסף האט געוויינט.

איז בקיצור, זאגט צו יוסף הצדיק אזוי, הערטס אויס קינדערלעך טייערע, ער זאגט ער אזוי, ער זאגט צו, ויאמר אליהם יוסף, אל תיראו, האטס נישט קיין מורא, כי התחת אלקים אני, איך בין דען שטאטס'ן אייבערשטן, איך קען דען טון זאכן וואס דער אייבערשטער ערלויבט נישט? זאגט ער, שמא במקומו אני, זאגט רשי, בתמיה, אם הייתי רוצה להרע לכם,

כ'האב נישט געהאט מיט וועם עס דורכצורעדן. בקיצור, כ'האב געמאכט אזא שוואכן ברכת הגומל, ווייל די ברכת הגומל איז אזוי ווי ביי יעדע ספק ברכה וואס איך האב, זאג איך די ברכה, בריך רחמנא מלכא מרא דעלמא, און אדער המוציא לחם מן הארץ, אדער וואטעווער איט איז. איז דער שטייט אין מגן אברהם אז דאס איז א גוטע ברכה. דער מגן אברהם זאגט מען מוז זאגן מרא דעלמא אויך, מלך העולם, און נישט מן השי ת, ס'איז נישט קיין חילוק. עס איז א גוטע פאטענט פאר אלע ספק ברכות. למעשה האב איך געמאכט יעצט ברבים אזא ברכה, איך האב זיך מסביר געווען פארוואס אויכעט. שוין, זעט אויס אין הימל האט מען געהאט אביסל שברון לב פון אזא מין ברכה און פון אזא מין אויפירעכץ, פארוואס האסטו טאקע פארגעסן? איך בין געווען טרוד, אבער דאס איז נישט קיין תירוץ, ווען עס קומט קלפי שמיא און דו ווילסט אז דער אייבערשטער זאל ווייטער דיר מאכן ניסים, מוז מען מאכן זיכער אז מען דאנקט אים און מען בענטשט אים, קוקטס נאך אין חינוך, ער רעדט דארטן וועגן. המזון אז אז מען בענטשט מיט כוונה, דעמאלטס די נשמה הייבט אן צו פילן די גוטסקייט פונעם אייבערשטן, געבט דער אייבערשטער נאך און נאך און נאך. עניוועי, עס איז נישט קיין חילוק. למעשה איז בין איך אהיים געקומען, עס איז געווען א גרויסער גליטש און א שניי, איך האב שוין בכלל געזאגט, איך האב געזאגט פאר מיין אין שטוב, פאר די קינדער, פאר די רעבעצן, פאר די פרוי, איך בעיסיקלי דארף נישט האבן ניו יארק, און נישט נאר ניו יארק, די אפער העלפט פון די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, דארטן ווי ס'שנייט און ס'רעגנט און ס'איז דא משוגענע ווינטן, איך דארף עס מער נישט האבן, איך ארבעט נישט, איך דארף נישט ניו יארק פאר א ווארקינג פלעיס, און איך ברויך עס נישט, און חוץ פון דעם, איך האב דאך שוין געקויפט א הויז דאון סאוט, איך בין אנגעטראגן, נאך הויז, נאך הויז, בקיצור, איך האב אפגעקויפט עטליכע נע הייזער, און איך האב אריינגעלייגט אפאר דאלער אין יעדן הויז, איך האב עס שיין אויפגעפיקסט, און ס'שטייט צו פארקויפן, עטליכע האב איך שוין פארקויפט מיט א שיינעם ריווח. דער עולם מיינט אז דער אייבערשטער קען נאר געבן פרנסה אין ניו יארק, און דאס איז ענקער טעות, ס'איז דא מיליאנערן איבער גאנץ אמעריקע און איבער די גאנצע וועלט, און מען מוז נישט אנקומען צו ניו יארק. האב איך געזאגט, בלי נדר, טאמער ברויך מען נישט, טרעט איך נישט אריין צו די אפער העלפט פון די יונייטעד סטעיטס. פארוואס? זייער פשוט, אז דו ברויכסט עס נישט האבן, דא איז קאלט, דא איז דא טארנעידאס און דא בלאזט די ווינטן און דא, איך פאר דאך ארום איבעראל, איך ווייס דאך, פאר מקוואות וועל איך ווייטער פארן, א שליח מצוה, אבער. סתם וואס דארף איך זיצן דא? איך האב איינגעפירט, איך האב געזאגט זייער אסאך אינגעלייט אז זיי זאלן גיין פארן אויף קליוולאנד, כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון איינעם אז ס'איז געווארן א ריזיגע ביזנעס פאר צוויי הונדערט און דרייסיג טויזנט דאלער קענסטו האבן א ברענד ניו האוז מיט דריי בעדרומס צו מיט פיר מיט א פארטש מיט אלעם, און ער האט פיקטשערס דערפון אויפן אינטערנעט, ער שטעלט עס ארויף, יעדער ווער ס'וויל זאל קומען, ער וועט זיין מער ווי וויליג צו העלפן, איך זאג אייך ס'איז א געהעריגע מציאה, דארפסט אויפגעבן אויסגעבן אין בארא פארק. צו אפילו די לעיקוואדער דירה איז פינף זעקס הונדערט טויזענט דאלער ווען וועסטו דאס אויסצאלן אין דיין לעבן? וועסט דאך ארבעטן פאר די מארגעטשעס א גאנץ לעבן. עניוועי איז למעשה ברויך איך דאך דאס נישט האבן נאר וואס איך בין אריינגעקומען ווייל איך נאך נישט מסודר אלע מיינע זאכן איך בין געווען יעצט א האלב יאר אין די פרעמד איך האב נאך דריי מקוואות וואס איך דארף יעצט מאכן עניוועי. בין איך אהיים געקומען, אבער למעשה האב איך מיך אויסגעגליטשט אויפן שניי, גוט אויסגעגליטשט, און איך בין גוט צוקלאפט מיט אלעם, ברוך השם, ס'איז גארנישט געשען, איך מיין סאמטינג ספעשל, אבער איך בין גוט צוקלאפט און איך דארף מיך אביסל אויסרוען, איז קודם כל וויל איך ענק פארציילן, יעדע זון האט דרך ארץ פאר א טאטן, האב איך א זון א דאקטער, האט ער אריינגעשיקט אלע מיני מעדעצינען וואס ס'מאכט אז ס'זאל נישט וויי טון די פעין. און איך וועל דאס נישט אנרירן בלי נדר, סאו כ'רעד יעצט אקסיקאנטין, דאס איז זאכן וואס איז ליגעל צו געבן, כ'מיין ס'איז דראגס, כ'האב אפגעקאלט א פארמעסי זאג איך אים ווען ווערט מען אדיקטעד דערצו, זאגט ער אז מ'נעמט עס צוויי דריי וואכן, יעדן טאג ביסטו פערטיג, זאג איך אים נו וואס וועט זיין נאך צוויי דריי וואכן, איך געדענק ס'איז געווען, אין מאנסי איז געווען אן אלטער ראש ישיבה האט געהייסן ר' פעם און ער האט געהאט א לינגען אנטצינדונג, קיצור ער האט געדארפט נעמען העווי כ'ווייס נישט וועלכע דראג, פרעגט ער דעם דאקטער, זאג מיר, און ס'האט עפעס סייד עפעקטס? זאגט ער, יא, צען יאר ארום קענסטו האבן סייד עפעקטס, נו, ער איז געווען אלט איך ווייס פֿינף און נײַנציק צי וויפיל, פרעגט ער דעם דאקטער, און וואס וועט זיין צען יאר ארום? און דער דאקטער האט זיך גענומען לאכן, ניין, א מענטש דארף וואטשן די אלע זאכן, ווייל דער עולם, די דאקטוירים מיט די מעדעצינען זענען אזוי געשטעלט אז מען זאל יעדן מאכן ווי באקוועמער ער זאל זיין, איי, היז גאנא פעי ע פרייס עפטערווארדס, עס איז א ביטער אומגליק, סאו. איטס איטס א פראבלעם. עניוועי, איז למעשה האב איך געוואלט מסביר זיין וואס איך האב נאך נישט גענוג געהעריג געלויבט דעם אייבערשטן, ווייל ס'ווערט געברענגט אז ווי מער מ'לויבט דעם אייבערשטן איז עס אלץ בעסער און שטערקער, שטייט ביי יוסף הצדיק וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. דאס איז דאך די גרעסטע ליצנות וואס איז דא. ער איז א קנעכט און פארקויפט געווארן אין אן אנדערע אינווייראמענט, אן אנדערע געזעלשאפט, דער וואס האט אים אפגעקויפט האט אים אפגעקויפט צו מאכן מיט אים משכב זכר, נאר איז געקומען דער מלאך גבריאל און האט אים מסרס געווען, אה, ער האט געטון דאס וואס עיבי ראטשטיין וויל טון, בקיצור ער האט אים מסרס געווען, איז למעשה דאס הייסט אז השם מצליח בידו? דאס הייסט זיין הצלחה? הע, קיינער זוכט זיך נישט אזא הצלחה, דער תירוץ איז נישט דאס, תירוץ איז וועגן דעם האט ער מצליח געווען אז ער איז שפעטער געווארן דער קעניג, איבער מצרים, ווייל יעדן טאג ווען ער האט געטון פארן גוי האט ער געוואוסט, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. איך טו גארנישט, ס'איז דא א באשעפער וואס ער האט אויסגערעכנט אז איך דארף דא זיין יעצט, און וואס ער וויל וועל איך פאלגן, איך האב מיך נישט פארלירן, און ממילא איז ער געווארן נאכדעם דער קעניג. אז מ'דאנקט דעם אייבערשטן קומט מען צו צו גאר גאר גאר גרויסע השגות און צו גאר גרויסע. זאכן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם סתם א ווארד אוו עדווייס, ס'איז דא היינט זייער שיינע זאכן אויף די אינטערנעט, ס'איז דא מורא'דיגע שיינע רעדנערס, א מינוט מיט דעם רעבן א מינוט מיט דעם, ס'איז זייער שיינע זאכן, ס'איז ארויסגעקומען יעצט נאך א ספר, ס'הייסט כי אתה עמדי, אתה עמדי איז ער האט אויף פארשידענע זאכן, איז יעצט ארויסגעקומען דאכט זיך מיר דער זעקסטער חיבור און דאס איז אויף הודאה וויאזוי מ'דארף לויבן דעם אייבערשטן און וואסערע בענעפיטס מען האט פון דעם שפעטער אז מען האט געלויבט דעם אייבערשטן געהעריג אזוי ווי עס דארף צו זיין, מען האט עס נישט באהאלטן די ניסים, און ער ברענגט דארט זייער שיינע מעשות, איינע פון די מעשות וואס ער ברענגט איז אז ס'איז געווען א איד האט פארגעסן זיין טלית און תפילין אויף די באנק אין עירפארט, געדארפט ארויפגיין אויפן פליגער, בקיצור איז ער געשטאנען ביי די טיר און ער האט געזאגט ביי די טיר פונעם עירפארט אז פונעם פליגער אז ער מוז אראפגיין נעמען זיין טלית און תפילין ווייל אז נישט גייט מען עס אים גנב'נען.

איז בקיצור האט דיסיידעט אז ער גייט ארויס. יעצט ווער ס'געדענקט די מעשה אין די ווארלד טרעיד סענטער איז געווען צוויי פליגערס האבן זיך געדארפט צאמטרעפן רייט סמעק דעד אין דעם בילדינג עט די סעים טיים עקזעקטלי. נאר וואס איז געשען דא איז מען געווארן אויפגעהאלטן צוואנציג מינוט ביז ער איז געלאפן נעמען זיין טלית און תפילין למעשה איז די פליגער אוועק געפארן אבער די צוואנציג מינוט האט שוין געמאכט אז יענער האט שוין נישט געכאפט אין די זעלבע צייט, וועגן דעם איז געווען איינס אריינגעפארן און נאך איינס, זיי זאגן אז זיי וואלטן אריינגעפארן אלע ביידע מיט איין מאל, איינס אינעם אנדערן העכער די ווארלד טרעיד סענטער, דורך די ווארלד טרעיד סענטער, וואלט ווען געווען אזא מין אומגליק אסאך מער וויפיל ס'איז געווען ביז יעצט, איז למעשה ברענגט ער עס דארטן מיט די נעמען און מיט אלעם, דאס איז א קלארע זאך א יעדער, אפילו ווען ער גייט אין שול זעט ער אלץ דא א נס דארט א נס, ער זעט דער אייבערשטער האט אים אפגעהיטן און אזוי ווייטער. ווייטער, און אלעס איז וועגן דעם, ווייל מען קוקט צוריק און מען זעט אז דער אייבערשטער איז מיט דיר, דארף מען גראד דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, און אים בעטן א תפילה אויפן עתיד און א הודאה אויף לשעבר און א תפילה אויפן עתיד און אזוי ווייטער, סאו למעשה ברוך השם עס איז מיר גארנישט געשען קיין גאר אן ערנסטע זאך, עס איז געווען א גוטער פאל און א גוטער גליטש. יעצט איך האב ענק פארציילט אויף אנפאנג פונעם שיעור די וואך אז איך בין געווען אויף אן אל על פלייט און זיי האבן מיר נישט געוואלט געבן אן אנדער פלאץ נאר לעבן א פרוי אין ארץ ישראל אז איר גייט זעט איר כסדר פלאקאטן ס'איז געשטארבן א פרוי ס'שטייט אלץ והיא אישה גדולה כ'האב אמאל געפרעגט איינער ס'הייסט ס'איז געווען א גרויסע פרוי זי האט געוואויגן אסאך איך מיין וואס איז די דזשאוק והיא אישה גדולה ס'איז א פסוק אין תנך דארטן ביי אליהו הנביא און אבער יו דאנט יוז דיס עקספרעשאן, זיי משוגענע חברה, והיא אישה גדולה וואס איז געווען א טו האנדרעט און פיפטי פאונדער, עניוועי איז די אישה גדולה איז געזעסן דארט און איך האב געדארפט לעבן איר זיצן, איך האב נישט געוואלט, איך האב איבערגעקערט דעם פליגער, סוף איז געווען אז מען האט געברענגט א גרויסן נאטשאלניק און איך האב אים געזאגט אין פסוק, ליסן, דו ווילסט איך גיי אראפ, זאגט ער יא אבער דו קענסט נישט באקומען קרעדיט פארן טיקעט, זאג איך אים, נוץ עס, איי דאנט ניד איט. ער האט געזען אז איך בין נישט, מיט מיר גייט ער נישט אנפאנגען, האט ער זיך מיישב געווען אז ער האט מיך, ער, מ'האט מיר געטשענדזשט א פלאץ, אבער מ'האט געטשענדזשט מיט איינעם וואס האט נישט געהאט קיין אייל סיעט נאר א מידל, ס'נישט קיין חילוק, למעשה וויל איך ענק זאגן אז איך בין געזעסן דארטן, און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן, יעדער האט אנגעהויבן יענעם צו טרייבן, ר' איד וויאזוי מעגסטו יא זיצן לעבן א פרעמדע פרוי וואס דו זעהסט דער אנדערע מענטש האט געזאגט מ'טאר נישט זיצן, און ער האט געהאט אזא שברון לב, א ערשטע שעה, איך זאג דיר באמת, ס. כ'האב פשוט רחמנות געהאט אויף אים, אבער איך מוז דאך טון וואס איך דארף צו טון. סאו עניוועי, דאס איז געווען, און ביי דעם האלט מען יעצט. איז קודם לויב איך דעם אייבערשטן פאר אלעם וואס ער האט געטון, קודם איך האב געקענט ענדיגן א מקווה מיט אלע הידורים, כ'האב עטליכע מקווה'ס האב איך דעמאלטס געמאכט, שטייט ביי שרה אמנו אז ווען זי איז שוואנגער געווארן, זי האט געהאט א קינד, שטייט אז ס'איז. מיט איר זענען אויכעט געהיילט געווארן אסאך עקרות, ס'איז דא וואס זאגן ק פ ד, כמנין פקד, אנדערע זאכן, למעשה זענען געווען א גרויסע ישוב פאר די וועלט, כ'האב אמאל געטראכט וואס האט צו טוהן אז א גויטע צו א בעלת תשובה צו א גיורת, האט באקומען אויך א בעיבי אין די זעלבע צייט ווי שרה, ווי קומט אריין דא דעם אייבערשטנ'ס כבוד? סא וואס וואס האב איך א נאך נאך ק פ ד קינדערלעך געבוירן געווארן? איך מיין וואס וואס ווי קומט אריין דעם אייבערשטנ'ס כבוד? אייבערשטער מוז דאך בענעפיטן פון יעדע זאך, דער אייבערשטער האט אונז באשאפן שבראנו לכבודו לכבודו און לכבודו און להללו לשבחו לספר הודו. כ'האב געטראכט אזוי, שרה אמנו געווען אזא צדיקת, שטעל דיר פאר ווען ס'קומען פרויען וואס האבן זיך געמוטשעט אזויפיל יאהר נישט געהאט קיין קינדער, און שרה קומט ארויס אז זי האט א קינד, עטץ שטעלטס ענק פאר וואס חלישות הדעת די פרויען וואלטן געהאט, שרה אמנו וואלט נישט געקענט האבן א געהעריגע שמחה, האט דער אייבערשטער געזאגט ווייסטו וואס שרה אמנו. פאר דיינעטוועגן וועל איך יעדן געבן א קינד, ס'וועט זיין א גרויסע נס, איז די זעלבע דא אויכעט, אז דער אייבישטער האט געוואלט מאכן א נס האט ער געוואלט יעדער זאל געניסן, נישט קיינעם זאל אויסגיין די אויגן פאר יענעם, יענער האט נישט געהאט, איך האב יא געהאט, ס'הייבט זיך אן פאליטיקס, דו ביסט נישט גענוג ערליך, און וועגן דעם העלט דיך הערט דיך נישט דער אייבישטער אויס. שוין, איז ברוך השם איז דאס איז אויך דורך, און מיר האפן ווייטער צו דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף יעדע זאך, און אזוי געווען אז כ'האב געמאכט די אלע מקווה'ס ארום און ארום, ווייל כ'האב גע'טענה'ט אז איך האב גארנישט אז אונז האמיר א כשר'ע מקווה, ווען ליידער איז געווען א מקווה וואס מ'האט אנגעפילט מיט שטאט וואסער, און יענער האט מודה געווען נאך צען יאר ווען ער האט ריטייערט, און ס'איז דא נאך אזאלכע זאכן, באמת איז יעדע אידישע טאכטער בארעכטיגט צו האבן א ס'שטייט נאכן נס חנוכה האט דער אייבערשטער געמאכט פאר יעדע אידישע טאכטער וואס האט זיך איינגעהאלטן און זי האט נישט געוואוינט אלס נידה האט דער אייבערשטער געמאכט פאר זיי א מקווה וועגן דעם שטייט שעשה ניסים לאבותינו וואס איז די ניסים? ס'איז געווען איין נס מ'האט געטראפן א פך שמן ניין ניין די ניסים איז געווען אז יעדע אידישע טאכטער האט געטראפן ביי איר א א שיינע מקווה דער אייבערשטער געווען דער ארכיטעקט און ער האט עס געבויט יעצט וויל איך נאר זאגן א קלייניקייט כ'האב ענק שוין געזאגט. איך האב איבערגעלאזט ארץ ישראל און דארט איז געווען די זאך אז איך האב צוגעזאגט אז איך גיי ברענגען בערך צען טויזנט דאלער דארף קאסטן, אלעס איז דא דארטן גרייט שוין צען פופצן יאר מ'האט אונז האמיר אפילו נישט געוואוסט וואס דאס איז און ס'איז גרייט אז מ'זאל קענען אריינשטעלן דארטן א הענגעדיגע ווייסט אזא טשעיר סטעינלעס סטיל און מ'בינדט עס אן אין דאך. די מקווה פערטיג אלעס שוין אפילו אראפגעשניטן די פייפ ס'איז א מוראדיגע מעסטער זשאב איך האב זיי צוגעזאגט איך וואלט זיי געשיקט די געלט וועלן איידער אבער איך האב געזאגט קיין געלט שיק איך נישט ווייל עטס וועט עס אויפניצן אויף אנדערע זאכן איך גיי ענק ברענגען ווייל איך איך האב דאך דאס איינגעפירט מיט פופצן צוואנציג יאר צו דרייסיג יאר צוריק האב איך דאך עס איינגעפירט אין גאנץ ארץ ישראל און אין די גאנצע וועלט צו זיין פאר הענדיקעפט איך האב געזאגט א דרשה אין כנסת דעמאלטס איך האב זיי געוויזן רבי בראנדסדארפער האט מיר געזאגט איך מעג איך האב זיי געוויזן איך האב געהאט א ספעשל פערמיט אריינצוגיין, נאכדעם וואס כ'האב געענדיגט און זיי האבן געזאגט אז זיי זענען מסכים צו געבן, וויאזוי עס האבן געפלאצט באסעס יעדע פאר טעג דעמאלטס, האב איך געזאגט די זענען געווארן קריפלד ביי אונז און אונז דארף מיר זארגן פאר זיי, איז געווען דארט איינער טאמי לפיד, זיין זון לויפט יעצט אויכעט פארן כנסת. ער וויל ווערן פריים מיניסטער. האט טאמי לפיד אנגעהויבן צו שרייען אונז זעמיר קעגן אידישקייט, אבער כ'האב געזאגט זשוין די קלאב איך בין אויך קעגן אידישקייט דאס איז נישט פאר אידישקייט, פארוואס דארף מען א מקווה, סוי איך האב א פרוי האט זיך אפגעפלאצט א פיס, ס'פעלט איר א פיס אדער א האנט, וויאזוי קענען זיי זיך זייפן אין באדן? סאו אויב טוסט נישט געבן א געלעגנהייט ווען אין דיין לאנד געשעט אזאלכע אומגליקן טוסט נישט געבן א געלעגנהייט מען זאל קענען אנהאלטן א קאנסטראקטיוו לייף זענט עטס נישט קיין מדינה זענט עטס גארנישט איז האט זיך אויפגעשטעלט א קליין א מיידעלע זי האט אויסגעזען צו זיין א מעטער הויעך דריי פיס הויעך זאגט זי אני מייצגת ביטוח לאומי זי איז מייצג איך ווייס ביטוח לאומי איז אזוי ווי ביי אונז. רעטייערמענט, וואטעווער, זאגט זי, אונז געבן מיר צוואַנציק פראצענט פונעם תקציב, און מען וואלט עס געבויעט, שפעטער איז געקומען די רבנות, האבן געוואלט וויסן וואס איך פארקויף, אלץ האב איך געזאגט, ס'איז דא, ווען מען מאכט מיט א מענטש וואס ער האט א סטראוק, מאכט מען עקסערסייז אין שפיטאל, איז באוועגט ער זיך, און דאס קען מען זייער גרינג טון אין וואסער, ס'הייסט היידראו עקסערסייז, און איך האב פון זיי אלץ גענומען פונעם שפיטאל ווער ס'סופלייט צו די אלע זאכן, און כ'האב געמאכט דערפון א גאנצע זאך, כ'האב נישט געמאכט. קיין געלט דערפון ווייל כ'האב נישט געהאלטן אז מען דארף מאכן געלט אויף יענעמס צרות, למעשה איז דעמאלטס ארויס א חוק, די רבנים האבן געפסקנט אז מען קען נישט מאכן קיין מקווה נאר עס איז הענדיקעפ עקסעסעבל, און אפילו שבת איז עס אויך הענדיקעפ עקסעסעבל, ווען דו פרעסט א באטן דריקסטו נישט קיין לעקטער, ס'איז דא אזא מאשין וואס ס'פילט אן מיט לופט די גאנצע זאך, אז דו פרעסט א באטן גייט ארויס די לופט פון די פייפ, עפנט זיך אויף די טיר, מען קען עס טון אום שבת אויך. איז למעשה פארט אלעס ברוך השם זייער גוט, און יעצט זעה איך הערשט אז דער אייבערשטער האט מיר געגעבן אזא קליינעם פראסק, יעצט זעה איך הערשט ווי וויכטיג ס'איז טאמער מען איז א קריפל, ווי מורא'דיג וויכטיג ס'איז, און איך האב זיי געזאגט דעמאלטס א דרשה ווען כ'בין דארט געווען אין בית וגן, האב איך געזאגט אזוי, שטעל דיר פאר א פרוי גייט אין די גאס, זי גליטשט זיך אויס אויף א בענענע שאלעכץ, זי צוברעכט זיך א פיס, זי דארף גיין דריי חדשים מיט א קעסט, קען זי נישט גיין דריי חדשים אין מקווה, האב איך געזאגט אלעס וואס מען דארף טון איז מען דארף נעמען און מען דארף. לייגן אזוי ווי דאס הייסט אמעריקען קעסט, רופן וואס איז דאס הייסט רימאוועבל קאסט א פאר שקל מער און מען קען עס רימאווען ביינאכט אדער ווען מען דארף גיין אין מקווה מען טאר נאר נישט טרעטן אויפן פיס און מען נוצט עס אין גאנץ ארץ ישראל שוין יארן איך האב געמאכט אמאל א מקווה פאר א פרוי וואס האט באקומען א בולעט אין רוקן אין גוש קטיף און זי האט נאר געקענט ליגן זי האט זיך אפילו נישט געקענט אויפזעצן שטעל דיר פאר וואס דאס מיינט. האב איך געמאכט א לאנגע שמאלע מקווה, די רבנות האט באצאלט פאר דעם, האבן מיר מוזן מאכן איבעראל מקווה'ס, עניוועי, ער געווען א גרויסער מענטש אויכעט, און ער געהאט אסאך געלט אויכעט, ער איז געווען דער גאנצער פירער פון גוש קטיף, איז למעשה מאכט מען אז יעדע פרוי זאל האבן איר באקוועמליכקייט צו גיין אין מקווה, פארוואס האב איך עס נישט געמאכט דארט ווי איך האב געמאכט די מקווה אין בית וגן, ווייל דאס איז אויף דריי שטאק אונטער דר'ערד, ווייסט ניצטרא גייט אזוי, איינער איז ממש אויבן ביי די ראוד, נאכדעם איז דא דריי שטאק אונטער דר'ערד. קען נישט צוקומען, עניוועי, א הענדיקעפ קען נישט צוקומען, האב איך דעמאלטס געבעטן אז יענע רבנים זאלן עס מאכן, כ'האב אבער געפארלאנגט געוויסע זאכן זאלן אפגרעידן דעם הכשר, ווייל אז איך גיי שיקן דארט פרויען וויל איך ס'זאל זיין אפ טו פאר, אזוי ווי איך האב ליב, און זיי האבן מסכים געווען אויף אלעם, און איך האב זיי צוגעזאגט איך וועל זיי געבן מיין חלק, און זעט אויס אין דעם זכות האט דער אייבערשטער געהאלפן אז ס'איז נישט געשען קיין ערנסטע זאך, ווייל ס'איז א מורא'דיגע זאך אז מ'טוט פאר יענעם, און מ'דארף תמיד געדענקען צו לויבן דעם אייבערשטן. יעצט איז געווארן אביסל ערנסט דער מצב אין די חי' לייפליין, מען וויל זי ארויסשיקן אויף אוסטראליע, און איך האב געזאגט פאריגע וואך אז זי האט שוין געטשעפעט מיידלעך אין גער מיט צוואַנציק פינף און צוואַנציק יאר צוריק, זי האט שוין געטשעפעט מיידלעך, בקיצור איז געקומען דא אן ערנסטע טעלעפאן קאל, און האט זיך איידענטיפייד ווער ער איז, באט איי דאנט קעיר, איך האב נישט קיין סודות, און זיי האבן געזאגט זיי דארפן דאס וויסן צו דאס איז סתם פטפוטי דברים בעלמא צו דאס איז אן אמת'ע זאך, ווייל אויב ס'איז פטפוטי דברים בעלמא קענען זיי זיך נישט רעכענען. און מיט יעדן שטות און יעדער האט דא צוגעלייגט אביסל זאלץ און פעפער. אבער אויב ס'איז אמת, דעמאלטס דארף מען צוגיין אויף אן אנדערן מהלך, ווייל זיי ווילן דאך מ'זאל אהער, זיי זאגן ס'איז די ערשטע מאל, די פוירסט קריים. בקיצור, בין איך געגאנגען, כ'האב עס געזאגט פונקטליך ווי ס'שטייט, און כ'האב עס אויך ארויפגעלייגט אויף מיין וואטסעפפ. שטייט קלאר אז זי איז געווען אין גער, און זי איז געווען א טיטשער, און זי האט געטשעפעט דעמאלטס קינדער. יעצט קומען פאראויס די קינדער, הגם מ'קען זי נישט איינזעצן,

זיי האבן געזאגט כ'וועל דיר זאגן דעם אמת אז אויב ס'איז טאקע אזוי וויל ער זיך אפלאזן פון די גאנצע זאך פארוואס ווייל ער האט געמיינט ער טוט דא א מצוה דערווייל האט ער מורא ער באפרייט א רוצח יעצט פארוואס איז דאס אלעס אונז אינטערסאנט וואס דארף מען דאס אלעס וויסן ווייל אונז האמיר די זעלבע פארשטינקענע קאמיוניטי און מען טרייט זייער שווער אז מען זאל ווי מען זאגט עס מאכן קלין און קומען אן דא אלע משוגעים און זיי טרייען צו מאכן אז ס'איז נישט אמת. האט ברוך מרדכי'ן באפרייט, מען האט אים באפרייט פון א סערטען לימיט, מען האט באצאלט מיליאנען דאלער פאר זיין באפרייאונג, און אזוי נאך ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם וויכטיגע נייעס. ס'איז אזוי, ווען אונז האבן אנגעהויבן די מלחמה איז געווען רבנים, ימח שמם וזכרם זאלן אלע אויסגעריסן ווערן, וואס זיי האבן געהאט בעל הבתים, וואס דאס זיי האבן מורא געהאט פון די בעל הבתים, און זיי האבן געזאגט אז מען טאר נישט, גיין צו די פאליס, מען זאל גיין צו די רבנים, וויאזוי האט אשר שפירא געזאגט, מען זאל גיין צו די רבנים זאל מען גיין, דו פערד דו, הוא עצמו מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מיניה, מען רעדט דאך פון די רבנים וואס האבן דאך אליינס געטאטשט די קינדער, כ'פארשטיי בכלל נישט וואסארא מין שפראך דאס איז, עניוועי. איז למעשה האבן מיר אונז געהאט גרויסע צרות, ווייל פארשטייסט דאך אליינס, מען האט גרויסע צרות ווייל די רבנים האבן דאמינירט דעם עולם וואס זיי זאלן טון, און איך האב דעמאלטס געזאגט לאזטס ענק אפ פון די רבנים, זיי זענען גארנישט ווערט, זיי זענען דר'ערדליגערס, און פארטיג, גענדיגט. איז למעשה אז איך שלאג מיך מיט רבנים, נו ווער גייט געווינען? פארשטייסט זיך אליינס ווער גייט געווינען, די רבנים. אבער איך בין נישט מיד געווארן, איך בין אראפגעפארן נאכאמאל אויף ארץ ישראל און נאכאמאל, און עס האט מיך געקאסט געלט מיט שפעזנס מיט אלעם, איך דענק נאך ווי היינט אז ס'איז געווען דארטן עפעס א רב, עפעס א משוגענער רב איז געווען דארט, און דער רב. איז איך געדענק איך בין געשטאנען אין די ליין כ'האב געוואלט פון ר' ניסן קרליץ קריגן א בריוו אז מ'מוז גיין צו די פאליס ס'איז נישט קיין איסור פארקערט ס'איז א מצוה פון ובערת הרע מקרבך איז געווען דארט עפעס א רב ער האט געהאט אן ענגלישן אקצענט כ'קען אים נישט און אינטערעסירט מיך אים נישט צו קענען. למעשה ער איז געגאנגען פון רב צו רב ווייל ער האט זיך זעט אויס נאך געלערנט, ער איז געווען אין טרעינינג, איז ער געגאנגען און ער האט, איך בין אריינגעקומען נעמען א בריוו פון רבי ניסן קארעליץ, און דער רבי ניסן קארעליץ האט מיך געקענט פון א אלטע פרשה וואס איך האב גע'פסל'ט א מקווה אין ספעין, און עס דער סוף איז געווען אז דער רב האט עס נישט געוואלט נעמען מיט צוגעמאכטע הענט און דער קומען צו ר' ניסן קרליץ און ער האט אים געפרעגט למעשה וואס ער זאל טוהן ווייל ס'איז דא טבילה שעברו איז בקיצור ער האט מיך גוט געקענט און דער רב האט זיך אריינגעמישט דעם קאפ ער איז בסך הכל געווען אין טרעינינג ער האט זיך אריינגעמישט דעם קאפ סוף איז געווען אז ר' ניסן קרליץ האט געהאט א כ'מיין א נעפיו א עלטערע בחור צו א אינגערמאן וואס ער פלעגט נעמען די אלע זאכען, ער פלעגט עס ערלעדיגען, ר' ניסן האט געגעבן א בריוו צו כדומה געגאנגען דער גרויסער צעלייגער דער בריטיש עקסענט ראביי, און ער האט אים געזאגט, איך האב געהערט ווי ער זאגט אים, ס'איז געווען אחורי הדלת, ס'איז געווען אזוי ווי די מעשה ווי ביי שרה אמנו, ווי זי האט געהערט אחורי הדלת, זאגט ער זעה פאר אים זאלסטו זעהן מען זאל אים נישט געבן ווייל ס'וועט זיין נישט לכבוד פאר ר' ניסן קארעליץ ווייל ער אים האבן זיי געלייגט אין חרם די רבנים. שוין, פארטיג. ער נעמט עס, ער מאכט זיך נישט וויסנדיג, דער סוף האט ער געמאכט זיכער אז ער האט עס נישט אויסגעשטעלט, די די הסכמה, איך ברויך עס נישט, איז שפעטער האט זיך אויסגעוויזן אז קאקארעליץ קאקארעליץ איז געווען א לינקער שטיוול, ער האט געלאזט מען זאל טאטשן קינדער, כ'האב הנאה נישט געהאט, כ'האב נישט פון אים הסכמה, איך וואלט עס נישט גענוצט עניוועי, איז די סוף איז געווען, שפעטער בין איך געגאנגען צו רב וואזנער באקומען א בריוו. איז דער מאן דאמר מיטן בריטיש עקסענט, דער מלמד וואס האט זיך געלערנט דארטן דיונות, איז אויך דארט געווען, האט ער דאס זעלבע געזאגט דארטן, דער האט געהאט אזא גבאי, איך דענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, האט אים אנגעזאגט זאלסט וויסן דעם האבן די רבנים געלייגט אין חרם, יעצט וואס האט ער דא געוואלט, ער האט געוואלט פראטעקטן רב וואזנער האט ער געוואלט פראטעקטן? ער האט געוואלט פראטעקטן קעגן איצעלע פימפס א בריוו, ער האט געוואלט פראטעקטן ר' ניסן קארעליץ קעגן איצעלע פימפס א בריוו, נאר דאס איז די מס' כת מספרי לשון הרע, יעצט אז דו רעדסט לשון הרע רעד געזונטערהייט, הו קעירס, אבער דו מאכסט דאך א חורבן פאר כלל ישראל, דא פארט ארום א מענטש, ער האט אויסגעגעבן געלט, איר ווייסט אונז האבן מיר באקומען צען בריוון פון רבנים און ס'דא א ספר ישורון וואס אריינגעשטעלט די אלע זאכן אז מ'מעג און מ'מוז און מ'זאל גיין צו די פאליס, איר ווייסט וואס דאס האט מיך געקאסט פון מיין טאש? מ'קען חתונה מאכן א קינד פאר דעם געלט און נישט אויפן ביליגסטן אופן, ס'האט געקאסט אסאך געלט, כ'בין געפארן פון רב צו רב און צו יעדן רב צוצוקומען מוזטו געבן א טיפ פארן גבאי און דו מוזט דעם רב אליינס אויכעט פעמפערן, איט טאק א לאנג טיים. אונז האב מיר דעמאלטס געהאלטן אויף די מדריגה אזוי ווי, וואס זאל איך דיר זאגן, ווי משה רבינו איז אראפגעקומען פון בארג סיני נאך קבלת התורה און געזאגט אז מען טאר נישט עסן קיין קדלי דחזירי, מען טאר נישט עסן חזיר פלייש. האבן די אידן געשריגן, איז דאך נישט דא וואס צו עסן, ס'איז דאך יום טוב. האט מען געגעסן טשיז קעיק. ס'איז געווען ממש ווי איבערצודרייען סדרי בראשית. די רבנים אזאלכע רשעים ימח שמם וזכרם. און ס'האט געדויערט צוביסלעך צייט ביז מ'האט אריינגעשלעפט נאך א רב און מ'האט נאך א רב און נאך א רב, איינמאל בין איך שוין צוגעגאנגען צו רב וואזנער און האב איך אים דערציילט א מעשה אז וואס דארף מען טוהן מיט אזאלכער קעיסעס, בקיצור בין איך געווען ביי רב וואזנער כ'האב אים פארציילט האט רב וואזנער געזאגט אזוי ס'איז יעצט געשעהן א מעשה אין בני ברק און איך האב זיי געזאגט אחד אפס אפס שוין ווייסט מען דאך שוין ווי מ'האלט, למעשה ס'האט גענומען אסאך צייט יעצט האט זיך איבערגעדרייט דער עולם האלט דאך שוין מיט. מיר, עניוועי, קאלט מיך אפ עפעס א רב אז ס'איז דא אין בני ברק עפעס א פלאץ אין א גארטן ווי מ'שפילט זיך, און מ'האט דארטן געכאפט פֿופֿצן קינדער, פרעגן זיי מיך וואס אונז זאל מיר טוהן, זאג איך וואס הייסט וואס זאלסט טוהן, זאלסט אויסלעשן די לעקטער קיינער זאל נישט זעהן ווער ס'כאפט די קינדער, און לאז נאך צען יאר אזוי אנהאלטן, און יעדן טאג פֿופֿצן קינדער איז הונדערט און פֿופֿציק קינדער אויף צען טאג, און שטעל דיר פאר מאלטיפליי דאס, און לאז עס זיין א הפקר וועלט, פארוואס זאל דער חזיר זיך נישט אינדזשויען וויי שודנט הי בי עיבל טו גיוו אוט זיין דיזייער? זאגן זיי איר זענט משוגע? איר זענט דאך דער וואס עס שלאגט זיך פאר סעיפטי פון קינדער זאג איך יא נאר נישט אין בני ברק ווייל ביז אזוי לאנג איר'ט שקצים נישט ארויס געבן דאס מיידל דא וואס מען האט גערעיפט יום כיפור אינדערפרי מען האט זי געהארגעט וואס יעדער ווייסט איר נאמען יעדער ווייסט אלעס סאיז דא דעם ווידיאו ס'האבן געוויזן ביז אזוי לאנג איר'ט דאס נישט ארויס געבן זאל יעדער זיך אינדזשויען אין אדער ווארדס דאס וואס איך טריי מסביר צו זיין דא פארן עולם די גאנצע צייט. דא דאס א ענין אזוי איך מעג דו טארסט נישט מיין לעטס בי ריעליסטיק און פעיר אבאוט דיס האול נארישקייט פארוואס ווייל יענער געט געלט פאר עפעס א רב צו ער איז א לעקער פאר עפעס א רב איז מען מחיוב מוחל צו זיין און דער אייגענער טאטע וואס ער ווייסט אויכעט דעם נאמען פון דעם נואף וואס האט געהארגעט זיין טאכטער יום כיפור אינדערפרי טאר נישט געבן פארוואס ווייל די רבנים האבן אים געזאגט אז דו ווילסט קענען וואוינען אין בני ברק. מוזטו מאכן א שווייג. און פארוואס יעצט אז מען האט גערעיפט אפאר קינדער אין א פארק, ס'איז א יונג יונגל, מען ווייסט ס'איז א בחור'ל צווישן צען און פערצן יאר, העי, פארוואס זאלסטו אויסלאזן דיין גאנץ גרימצארן אויף אים? דאס וואס איך טענה. איך בין מסכים צו אלעם וואס די רבנים זאגן, נאר אויב מעג מען זנות פאר זייערע מקורבים, מעג יעדער. דען געענדיגט. מעג יעדער, דו קענסט נישט ריסטריקטן איין מענטש יא און א צווייטן נישט, און אויב ווידערום טאר מען נישט דארף מען איינזעצן די רבנים אויכעט, דער איז נאו ריזען פארוואס זיי זאלן דעי שוט געט אוועי וויט איט, קאלן זיי מיך אפ און זיי ווילן איך זאל זיי העלפן זאג איך אים גייטס אין דר'ערד אריין, ווען איך בין געשטאנען און איך האב אים געוואלט העלפן האט עטס מיך געלייגט אין חרם און די וואס האבן נישט געלייגט האבן עס אינדזשויט און אז איך בין געקומען נעמען הסכמה אויף א ספר וואס האט גארנישט צו טוהן מיט משכב זכור ס'האט צו טוהן מיט הלכות מקוואות האט מען אנגעהויבן ע ב ב ב, און איין רב האט שוין איבערגעגעבן דעם לשון הרע פארן צווייטן, איך קען נישט יענעם רב, איך ווייס נאר ער געהאט א בריטיש עקצענט, זעט אויס ער איז געקומען פון ענגלאנד צו שטערן אידישקייט, א באנדע לאולייפס, איז למעשה קאלן זיי מיך אפ און איך זאג זיי ליסען, זאל עס גיין ווייטער, יור דואין א גוד דזשאב, אז מען קען. עפנטליך אין א פארק רעיפן פופצן קינדער, העי, דעט מינס יו אר דואין א גרעיט דזשאב, א גרעיט דזשאב מיין איך פארן חזיר אז דער חזיר קען טוהן וואס ער וויל, ס'איז דאך אן אנבעליוועבל סיטועישן, ווייל ס'איז דאך דא איבעראל מעגל סגור מיט אלעם, עניוועי, די רבנים זאלן גיין אין דר'ערד, ס'איז דא א ספר ס'הייסט דורו אחרון ס'האט ארויסגעגעבן הרב רבי אלטר משה גאלדבערג ער ברענגט דארט צו פון אלע ספרים וואסערע רשעים די רבנים זיין בדורו אחרון זענען די ערב רב. ס'איז נישט דא קיין רבנים, ס'איז א באנטש אוו ערב רב'ניקעס. עניוועי, קוק אן, א כשר'ן הכשר האבן זיי נישט, א כשר'ע מקווה כמעט נישט דא, מען כאפט איבעראל פראבלעמען, איז ווער זאגט מיר אז ווען זיי פסק'ענען א שאלה אויף א מראה אז ס'איז כשר אז ס'איז טאקע כשר? עס מוז נישט זיין אז ס'איז כשר, עס קען זיין ס'איז אים אזוי בייגעפאלן האט ער אזוי געזאגט, והא ראיה קענסט אים אויסטעסטן, געב אים צו פסק'ענען א חשש וסת וועסטו זען ווי ער מאכט מיסטעיקס, איך האב דאס געטון ווען איך האב ארויסגעגעבן א קאמפיוטער אויף הלכות וסתות. צו וועלכן רב איך בין געגאנגען, איך האב אפילו נישט געזאגט ווער איך בין, אסאך מאל האב איך נאר אריינגעשיקט דורך אן אנדערן ווייל זיי קענען מיך, זלמן לייב פילאפ הייסט א גרויסער פוסק דא אין וויליאמסבורג, יא, פסק'נט מראות, האט אמאל אפגעקאלט דעם אודווארער רב, ער האט געפסק'נט עפעס וועגן דם בתולים, איז יענער געגאנגען צום אודווארער רב פרעגן נאכדעם וואס ער האט אים געפרעגט, האט אודווארער רב געזאגט ס'איז מותר לכתחלה, שוין. גייט און ער קאלט אפ אודווארער רב, ס'האט מיר אודווארער רב פארציילט, קאלט אים אפ און זאגט אים, איר שטערט די הנהגה פון די רבנים, שטייסט א סמארקאטש, ער געוען דעמאלטס אלט איך ווייס צוואנציג צו דרייסיג יאר, אודווארער רב איז געוען אלט זיבעציג יאר, איר שטערט די הנהגה פון רבנים, אז איר האט געהערט איך האב גע'פסק'נט ס'איז נישט גוט האט איר געדארפט מיטהאלטן, האט אים אודווארער רב געפרעגט, און ווען דער אינגערמאן העט גיין צו א זונה, ווער איך, וועל איך, מיט וועם וועל איך מיטהאלטן דעמאלטס? די הלכות נידה? איז געגעבן געווארן אז מען זאל זיך אפהיטן וואס דער אייבערשטער וויל, נישט וואס זלמן לייב פיליפ וויל, בין איך געגאנגען דעמאלטס כ'האב געוואלט ארויסגעבן דעם קאמפיוטער אויף וסתות, וואס ברוך השם ס'איז דא היינט שוין צענליגע, ס'איז דא אזאלכע פיינע, עס איז א נחת צו קוקן, מען לייגט עס אריין היינט אין אלע מקוואות, קומען רבנים זיי געבן ארויס בריוו מען טאר נישט, דוד ראזענבערג דער וואס מען דארף זען ס'זאל זיין פרישע מצות, דער משוגענער איז געווען דער גרויסער לוחם, ער ווייסט דען די פראבלעמען פון כלל ישראל, ביי אים אין קעמפ. האָט זײַן אייגענער שוואָגער וואָלנער אַרײַנגעשטופּט אין קינדער בײַ נאַכט, געמאַכט משכּב-זכר, איז אויכעט איסור כּרת. עניוועי, איז למעשה איז זײַן ברודער חזקי אויכעט בײַ אונדז אין אין מקווה, פֿון וווּ מע פֿון וווּ מע האָט מיך אַרויסגעוואָרפֿן פֿון קליימער, דאָרט האָט ער געשטופּט. עניוועי, איז למעשה געגאַנגען רבנים דוד ראָזנבערג און נאָך, זיי האָבן אַרויסגעגעבן בריוון קעגן מיר, איך האָב מיך אויסגעלאַכט, און למעשה בין איך אַרומגעגאַנגען די גאַנצע וועלט און איך האָב יעדן געגעבן אַ צעטל, אויף וסתות זאָל מען זאָגן. פונקטליך ווען מיין ווייב דארף זיך פורש זיין. איך דארף נישט איבערגיין יעצט אלע מעשה'ס פון אלע רבנים, אבער זלמן לייב פיליפ האט געמאכט א געהעריגן טעות. איך האב אריינגעשיקט איינעם, געווען עפעס א טאג, איך מיין ס'איז געווען אדער דעצעמבער די טווענטי פיפט אדער דזשעניוערי די פירסט, ער האט פארגעלערנט הלכות נידה. כ'האב אריינגעשיקט איינעם און ער האט זיך טועה געווען. איך קום צוריק מיטן צעטל, איך פרעג אים, זעסט האסט דיך טועה געווען א געהעריגע וסת הפלגה בדילוג האסט דיך טועה געווען ס'איז סיי לויט רב סיי לויט שמואל מיט אלע שיטות, נעמט ער דאס צעטל ער געט'ס א כאפ ארויס פון מיין הענט און צורייסט עס, זאג איך דו פערד דו ביסט שוין אין אלע קאמפיוטערס פון אלע רבנים, איך האב עס שוין לאנג ארומגעשיקט, פארשטייסט? דאס איז וואס דא איז געווען, זיי קענען נישט, זיי זענען גארנישט, זייער שחיטה נישט קיין שחיטה, זייער ניקור איז נישט קיין ניקור, יעצט איז דא. ביי אין ארץ ישראל איז דא א גרויסער רב מחפוד הייסן די גרויסע שוחטים און מנקרים איך מיין ער איז השגחה איז ער האט יעצט געהאט א ריזיגע אסיפה אין בני ברק און געזאגט רבותי סאיז נישט דא קיין כשר פלייש מען ברענגט אלעס אריין פון די אראבער ברענגט מען אריין נישט אלעס אבער סאיז גוט טובי' חוטא זונטאג מאנטאג אן אלטער אויסגעוועפטער איד וואס די קענסט אים היינט נישט פרעגן א שאלה אויף ברכת הפירות ער געט א הכשר איבער די גאנצע וועלט מיט שחיטה מיט אלעם ער האט זיינע משגיחים עניוועי. די באטעם ליין איז אז דער רב הייבט נישט אן צו קענען גארנישט און ער ווייסט נישט גארנישט און ער פארפירט דעם עולם. איז זאגן זיי יעצט צו מיר אז איך זאל אנהייבן? זאג איך נאו וועי! נאו וועי! עטס האטס מיך געשטערט, איך בין דורכגעקראכן וויפיל כ'האב געקענט, איך האב אריינגעלייגט געלט און כח, איך בין אין חרם, איך האב נאכנישט קיין שול ווי צו דאווענען, עס קומט באלד ראש השנה, נאך א האלב יאר, וויפיל איז שוין צו ראש השנה? נחום ראזנבערג האט א פראבלעם ווי ער וועט זאגן פארן אייבערשטן המלך, און שוין, און עס האט קיינעם נישט געבאדערט, און עס האט ענק נישט געבאדערט, עס באדערט מיך נישט, זאל מען אריינשטופן אין די ענקערע קינדער'ס מחילה'ס אזוי אז ס'זאל ארויסקומען פון די צווייטע זייט, איי דאונט קעיר, ווייל מען קען נאר העלפן פאר א מענטש וואס ער וויל זיך לאזן העלפן, אז יענער וויל זיך נישט לאזן העלפן, גיי אין דר'ערד, הייבן זיי יעצט אן וואסערע. עצות איז דא, זאג מיר אונטערזאגן אלע עצות, זאלסט נעמען שמערות א פיפיק, און זאלסט נעמען דעם וואס די גערער האבן געהאט סאפראנאוויטש, און זאלסט נעמען דעם גערער רעבן אליין אויך, און זאלסט די אלע בולשיט ארטיסטס זאגן, רבותי מיר זעממער אויף צרות, ווייל עטס האטס קאלעקטעד געלט און עטס האטס גארנישט געטוהן, וואס טוט מען יעצט?

מורא פאר די זאכן? ווי מעגן זיך רבנים מישן אין אזא זאך? ווי האט ליצמאן וואס ער איז דארטן שר איך ווייס וואס ער איז די די העלט מיניסטער ווי האט ער זיך צו מישן אז מען זאל ארויסלאזן? ער האט געצווינגען דעם הויפט סעקייטריסט אז ער זאל זאגן אז ער קען נישט גיין און יעצט קומט עס ארויס ווייל ער איז געווארן אן עד מדינה און דער אמת איז ווען מען זעט וויאזוי סע אנפאולד די האול טינג קען מען דאך זען ווי דער אייבישטער זיצט דא העלפט צו, דער הסתר פנים איז געווען גרויס אַכט יאר, די מיידלעך זענען ארום געגאנגען וויינען ווי ניד דזשאסטיס, יעדער האט געלאכט און זיי העגעגעגע, יא ליצמאן דער גרויסער מענטש אה דער ערטליגער, יעצט קומט עס ארויס און מען האפט מען אז מען וועט אים נאך איינזעצן, סאו זאג איך פאר די רבנים יעצט ווילט עטס מיין העלף? איך קען העלפן נארמאל, ווען מען האט נישט געוויסט וואס דא גייט פאר, מען האט נישט געגלייבט אז יעדער רבי איז א תחת לעקער און א פיפיק לעקער און א תחת שטופער. דעמאלטס האט מען געקענט העלפן ווייל די וויסנשאפט האט געמאכט אז יעדער זאל האבן אן אווערנעס, אבער אז עטס האטס געוואלט באהאלטן אלעס גייטס אין דר'ערד, שטעלטס ענק אויפן קאפ, איך האף נאר איין זאך, יעדער וואס האט אונז געשטערט און יעדער רב זאל האבן אזא דורכפאל מיט זיינע אייגענע קינדער און מיט זיינע אייגענע אייניקלעך אז ער זאל זאגן יא טאקע איט וואס ראנג, ש אויב דאס איז נאכנישט גענוג. קאלן זיי מיך יעצט אפ, זיי ווייסן נישט, איך בין שוין לאנג אין אמעריקע, איך בין שוין צוריק אין אמעריקע, קאלן זיי מיך אפ און זיי זאגן אז ס'איז דא א מיידעלע פון נײַן יאר וואס מ'האט זי ביי די טיר פון א מקלט פונעם בנין לעבן די עירייה פון בני ברק האט מען זי גערעיפט, קאלן זיי אפ וואס מ'טוט, זאג איך אים גארנישט, זאג ברוך השם נאך א קעיס, דעטס אלל, יו דאנט העוו טו דו עניטינג. וואס דארפסטו טון עפעס וועגן דעם? ווען איך בין ארומגעגאנגען אז ס'טויג נישט און ס'צרות האט עטס זיך אויכעט געלאכט פון מיר, סאו לאכטס ווייטער. איך לאך היינט פון ענק, מ'זאגט אויף ענגליש איז דא א סעינג, הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט, דאס מיינט ווער ס'לאכט צום לעצטן דער לאכט צום בעסטן, און איך זאג איך בין היינט די הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט. אמת, איך האב טאקע פראבלעמען. איך האב פראבלעמען, כ'האב נאך נישט וואו צו דאווענען, און כ'האב נאך אסאך זאכן פעלט מיר נאך, אבער נע, ס'קומט ארויס, דער עולם איז מיט מיר, זאגן זיי מיר אז ס'איז דא א רב אין בני ברק וואס הונדערטער מענטשן פרעגן אים שאלות, וואס דו מיינסט אן ערנסטער רב, און דער רב האלט מיט מיר איין הונדערט פראצענט, און ער הייסט הרב הגאון ר' עמרם פריד. דער ר' עמרם פריד ווען ער האט געזען אז ס'איז געווען א מעשה וואס כ'האב ענק געזאגט אין דעם מקלט וואס דארטן האט מען בערך צען קינדער גערעיפט וואס מ'ווייסט וואס מ'וועט נאך נישט וויסן ווייסט מען נישט און ס'האט עס געטון א יונגער בחור ס'האט עס געטון א יונגער בחור זיי זאגן אז דער בחור דארף זיין אלט צווישן צען און פערצן יאר געגאנגען ארום רעיפן מיידלעך ער ווייסט שוין אז דאס מיידל האט א לאך און ער ווייסט וואס מ'דארף טון און ער ווייסט ער איז אריין מיט זיין פיפיק דארט ס'איז ממש א חורבן. אבער מען טאר נישט רעדן פון די זאך אין חדר ווייל ס'איז נישט צניעות'דיג, די בהמות האבן אנגעקומען מיט א נייע זאך וועגן צניעות, מען טאר נישט רעדן פון די זאך. עניוועי, איז געווען יעצט די לעצטע מעשה אז מען האט געכאפט א מיידעלע פון פינעף יאר און מען האט איר גערעיפט, סאו ווערי גוד, עטס האטס נישט געוואלט אז מען זאל ארויסקומען דערמיט, מען וועט ענק נאך רעיפן, מען וועט ענק נאך. און מען האט שוין געהארגעט קינדער אויך. יור דואינג גוד רבנים. עניוועי. כ'קלער אפשר מען זאל צולייגן נאך אפאר חרמות אויכעט צו מיין חרם, ס'פעלט נאך אפאר נעמען, אפאר אלטע האבן שוין געפייגערט, און אפאר יונגע האט מען געכאפט אז זיי זענען געווען זנאים, איינער וואס איז אונטערגעשריבן האט בועל געווען א פרוי וואס האט געפרעגט א שאלה אויף הלכות נידה, ווער טראסט ענק? נאובאדי טראסטס יו פיפל. עניוועי, איז געווען די מיידעלע און מען האט איר גערעיפט. איז געקומען דער רב, דער רב האלט שוין אז מען מוז ווי מען זאגט טוהן עפעס, ער הייסט הרב פריד, רבי עמרם פריד, ער האט געשריגן אז מען זאל גיין צו די פאליס, אה טענק יו ווערי מאטש רבי עמרם פריד, איך טשעפע נישט מיט אייך ווייל בסוף כל סוף איר זענט דאך אויף אונזער זייט, אבער איר ווייסט איך שלאג מיך שוין דא, איר ווייסט וויפיל יאר? פופצן יאר, פארוואס האט גענומען אזוי לאנג מען זאל זיך אויפוועקן? אז זיי האבן געשריגן ס'געשעהט נישט האב איך געזאגט יא אבער די איינע פאל וואס איז יא געשעהן אויף דעם זאל מען נעמען קעיר איטס א באנטש אוו פארפוילטע הינט דעטס אלל יו אר. יעצט זיי ווייזן דא א פיקטשער אז די גארטן ווי מען האט נעבעך געכאפט היינט א קינד נאכמיטאג שרייבן זיי ס'איז ליידיג אינגאנצן. ווייל עלטערן שיקן שוין היינט נישט אין קיין גארטן, מ'האט שוין מורא פאר די אלע זאכן, ענד דעטס וואט יו גאנא געט יוזד טו איט, עטס האטס מיך געשטערט, עטס האטס ענק געשטערט, עטס האטס געשטערט די עתיד פון ענקערע זיסע טייערע לעכטיגע קינדער, און קאלטס מיך נישט, קודם וויל איך נישט זיין פארמישט, ווייל מיין שיטה איז אנדערש פון ענקערס, מיין שיטה איז מ'זאל גיין גראד צו די פאליס, מ'דארף אפילו נישט גיין צו דעם גרויסן גאון הרב פריד צו בעטן א רשות, און טאמער וויל ער ענק ארויסווארפן ווייל ס'הייסט מ'איז געגאנגען צו ערכאות, זעצטס אים איין, מען קען די אלע רבנים היינט איינזעצן ווייל די גאווערמענט ווייסט שוין, ס'האבן זיי שוין אלעס פארציילט דעם סיסטעם, סאו ליסן, יו דו וואט יו וואנט טו, אבער אונז גיימער זיך נישט לאזן פון ענק, יו אר אלל פינישד, יו אר דעד מיעט, די אלע רבנים, ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען קיינער קען א רב נישט פרעגן קיין שאלה אין הלכות נידה אויך נישט, ווייל עטס האטס זיך אזוי אויפגעפירט האט מען געמוזט ארויסברענגען ענקער פרצוף. איף דעטס די פרייז ווי העד טו פעי, ווי סטיל ניד טו פראטעקט אווער טשילדרען. שוין, ס'דעוועלאפט זיך די נייעס. קודם מ'האט שוין געכאפט דאס יונגל וואס ער האט גערעיפט די צען צוועלף מיידלעך מיט יונגלעך, און עפעס איין מאמע וואס די מיידל איז זיך געקומען ווייזן אז זי בלוטיגט מ'האט איר אנגערעיפט, האט זי נישט געזאגט גארנישט, זי האט געמאכט א שווייג ווייל די מעדזשיק ווארד, כ'האב פארגעסן וויאזוי גייט עס נאר די מעדזשיק ווארד. שידוכים, שפעטער אז ס'איז שוין געקומען אנדערע וואס האבן אויך געזאגט איז שוין יעדער געקומען מ'האט שוין געמאכט א גאנצע זאך איז למעשה איז ער א מיינער, דאס איז וואס איך טריי ענק צו זאגן, איף יו נאט גאנע טיעטש יור טשילדרען טו סטעי סעיף דעי גאנע בי רעיפד, און זיי קענען אהיימקומען מיט א בעיבי אויך, עניוועי עטס זענטס בהמות און עטס דארפטס פאלגן וואס מ'זאגט, נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס ס'טוט זיך יעצט אנפאלדן וועגן ליצמאן, ס'איז דא עפעס א גערער חסיד וואס האט גערעיפט איינעם, האט געמאכט עפעס מעשים מנוולים, מ'האט אים געזעצט. עס איז דא צייטן ווען מען לאזט זיי ארויס אביסל, עס איז דא געוויסע זאכן וואס מען העלפט זיי ארויס זאל נישט זיצן דארטן טווענטי פאר סעווען אויף גאנץ לעבן. געגאנגען ליצמן ער האט געהייסן אז דער סייקייטריסט זאל שרייבן אז ער איז נישט א היי פאנקשענעל חזר נאר א לאו פאנקשענעל אזוי אז מען קען אים ארויסלאזן און יעצט קומט ער ארויס דערמיט און ער זאגט ער האט מיך געצווינגען איך האב עס נישט געוואלט טון און איך האב עס נישט געטון באט דעטס נאט א וועי טו דו איט איך בין א דאקטער, ער גייט מיר נישט זאגן וואס איך זאל שרייבן און וואס נישט, סאו בקיצור ס'איז געווארן לעבעדיג, יא, עטס וועטס ענק אויסלערנען, איט דזשאסט טעיקס טיים, שוין. א גוטן און א פרייליכן שבת און א שמחת פורים תמיד.